בעזרת השם יתברך, מסכת שקלים, דף ט', מיר הייבן אן דף ח' עמוד ב' אונטן, אמר רב חנן, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין די בלאט כל מיני פלעצער דערמאנט געווארן די נושא פון א רביעית, זאגט דא די גמרא אמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט, לוגא דאורייתא, אז דו ווילסט וויסן ווי גרויס א לוג מן התורה, ווייל א לוג איז דאך פיר רביעית'ן, ווילסט וויסן ווי גרויס א לוג איז? דאס איז תימנתא עתיקא דמורייסא דציפורי, דאס איז אזוי גרויס ווי דעם כלי וואס האט געהייסן תימנתא אין שטאט ציפורי איז געווען א כלי וואס האט געהייסן תימנתא וואס מען האט גענוצט די כלי צו מעסטן פיש זאפט, ציער פון פיש, איז על כל פנים דאס איז אזוי גרויס ווי א לוג דאורייתא במילא אין דעם גייט אריין פיר רביעית'ן, אמר רבי יונה, האט רבי יונה געזאגט, וחכמנא לה, איך קען דעם כלי, ווייל דבית רבי ינאי הוה מכילין בה דבש, אינעם שטוב פון רבי ינאי פלעגט מען עס נוצן אויף צו מעסטן האניג, זאגט די גמרא, נאך אן אופן אויסצומעסטן א רביעית תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא, חצי שמינית טברנית הישנה, וואס טייטש א רביעית איז אזוי גרויס ווי א האלב פון א שמינית טברנית פון טבריה פון די אלטע, וואס טייטש אין טבריה איז געווען א כלי וואס האט געהייסן א שמינית, און ס'איז געווען א כלי וואס האט געהייסן א חצי שמינית, איז דער אלטער חצי שמינית דאס איז אזוי גרויס ווי א רביעית. אמר ר' יוחנן. האט ר' יוחנן געזאגט, הדין דידן הוא, וואס טייטש דער חצי שמינית וואס שטייט דארט אין די ברייתא, דאס איז טאקע דער חצי שמינית וואס מ'נוצט היינטיגע צייטן, אזוי זאגט ר' יוחנן. פרעגט אבער די גמרא ולמה קרא לה עתיקא, מן בגין דהוה ביומיה, אויב דאס איז די זעלבע כלי וואס מ'האט גענוצט אין ר' יוחנן'ס צייטן, איז פארוואס זאגט די ברייתא דאס איז די אלטע חצי שמינית וואס מ'האט גענוצט אין טבריה די אלטע, ס'איז דאך נישט די אלטע מען נוצט דאך עס נאך ביז היינט, ענטפערט די גמרא, אית דאמרי דהוה זעירא ורבתא, איז טאקע איז דא וואס זאגן אז ס'איז געווען קליין, שפעטער איז עס גרעסער געווארן, און פארדעם די ברייתא זאגט מען רעדט נישט פון די נייע וואס איז גרעסער געווארן, מען רעדט פון די אלטע, שפעטער פארשטייט זיך ביז די צייטן פון רבי יוחנן איז עס צוריק קלענער געווארן צו ממש צו די ארגינעלע, און ממילא ביי די צייטן פון רבי יוחנן איז טאקע שוין גרויס געווען א רביעית. דאס איז איין דעה, ואית דאמרי דאזעירא ולא אזעירא כמה דהוות, וואס טייטש אז די כלי, די חצי שמינית וואס מען רעדט דא, דאס איז אמאליגע צייטן, וואס טייטש די ברייתא מערקט אן אז אמאליגע צייטן איז געווען א רביעית, שפעטער איז עס גרעסער געווארן, שפעטער איז עס קלענער געווארן, אבער עס איז נאך אלץ נישט געווען א רביעית, על כל פנים פאר דעם זאגט די ברייתא מען רעדט פון די אלטע, מה שאין כן רבי יוחנן'ס צייטן איז עס צוריק קליין געווארן נארמאל געהעריג צו א רביעית, פאר דעם זאגט רבי יוחנן הדין דידן הוא, אז אונזערע כלי אונזערע חצי שמינית איז אויך גרויס א רביעית, זאגט די גמרא ווייטער, כמה הוא שיעור של כוס, א מענטש וויל וויסן ווי גרויס איז א כוס, א גלאז, וואס האלט אין זיך א רביעית, ווי גרויס איז דער גלאז, רבי יוסי בשם רבי יוסי בן פזי ורבי יוסי בר ביבי בשם רבי שמואל, אצבעיים על אצבעיים, על רום אצבע ומחצה ושליש אצבע, אז מען מאכט א כלי וואס איז ברייט צוויי אצבעות און ס'איז די לענג איז צוויי אצבעות און די הייך איז א אצבע ומחצה ושליש אצבע, א אצבע מיט א האלב נאך א דריטל פון א אצבע, אין דעם גייט אריין א רביעית. און למעשה אונז האבן געזען אין פסחים א צווייטע שיעור, און תוס' דארט מערקט אן די חילוק צווישן די שיעור דא און די שיעור דארט. זאגט די גמרא ווייטער, תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, יבש כזית דברי ר' נתן, ס'האט שוין געזען די נעכטיגע בלאט לגבי די שיעור הוצאה פון וויין שבת, איז זאגט אונז דא די ברייתא אז ר' נתן האלט אז די שיעור לגבי אויסגעטריקענטע וויין, וויין וואס איז שוין אויסגעטריקענט און פארגליווערט, איז א כזית. ווי קומט אריין א כזית? וואס איז די נושא פון א כזית? ווייל אזוי ווי מ'וועט זען, א רביעית וואס ווערט אויסגעטריקנט און פארגליווערט, ווערט נצטמק צו א שיעור כזית, ס'טייטש ווען ס'איז נאס און ס'איז רינעדיג איז עס גרויס א רביעית, אז ס'ווערט אויסגעטריקנט איז עס א כזית, און במילא זאגט ר' נתן אז אויסגעטריקנטע וויין די שיעור הוצאה איז טאקע א כזית, ביי נאסע וויין איז עס א רביעית, ביי טריקענע וויין איז עס א כזית. זאגט די גמרא, רבנן דקיסרי ורבי יוסי בר ביבי בשם שמואל, די חכמים פונעם שטאט קיסרי און רבי יוסי בר ביבי בשם שמואל זאגן, אז אתיא דרבי נתן כרבי שמעון, אז רבי נתן האלט ווי רבי שמעון, וועלכע רבי שמעון רעדט מען דא? און ווייל אונז האבן שוין געזען די שיטה פון רבי יודא, די תנא קמא רבי יודא האלטן אז וואס איז די שיעור לגבי וויין אז מ'איז חייב אויף הוצאה, האט מען געזאגט וויין איז כדי מזיגת הכוס, האמיר שוין געשמועסט וואס איז דאס כדי מזיגת הכוס, כדי מזיגת הכוס איז טייטש אז מ'נעמט רויע וויין, א פערטל פון א רביעית רויע וויין מישט מען אויס מיט דריי פערטל וואסער, צוזאמען האמיר דא א רביעית, יין מזוג, דאס איז כדי מזיגת הכוס, קומט אויס אז רויע וויין, וויפיל דארף מען טראגן כדי צו זיין מחיוב אויף הוצאה? א פערטל פון א רביעית רויע וויין. אזוי האלטן תנא קמא און ר' יודא. ר' שמעון אין מסכת שבת קריגט זיך, און ר' שמעון האלט אז הוצאה אויף אלע מיני משקאות, איז נישט קיין חילוק וויין, רויע וויין, יין מזוג, איז אלעמאל א רביעית. און ממילא זענען די חכמים דא מדייק, פון דאס אז מען זעט אז ר' נתן זאגט אז די שיעור פון אויסגעטריקנטע וויין איז אלעמאל א כזית, וואס א כזית האמיר דאך געשמועסט וואס איז ווי קומט אריין א כזית ווייל א כזית דאס איז בעצם א רביעית וואס איז אויסגעטריקנט געווארן זעהן מיר אז זיין שיעור פון נאסע וויין איז א רביעית זעהן מיר אז ער האלט ווי ר' שמעון כמה דר' שמעון אמר ברביעית כן אמר ר' נתן ברביעית לכשיקרש ויהא בו כזית אז בעצם האלט ר' נתן אויכעט די שיעור איז א רביעית נישט כדי מזיגת הכוס א פערטל רביעית נאר א גאנצע רביעית און ממילא פאר דעם זאגט ער אז ווען ס'איז אויסגעטריקנט א רביעית וואס טריקנט זיך אויס איז טאקע א כזית. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי, ר' סימון האט נאכגעזאגט בשם ר' יהושע בן לוי, מעשה בפרדת רבי שמתה וטיהרו את דמה משום נבילה, ס'איז געווען אמאל א מעשה, די פרדה, א בהמה פון רבי איז געשטארבן, ס'איז געפייגערט, און מ'האט מטהר געווען די בלוט אלץ נבילה, איז וואס איז די מדובר דא? די מדובר איז אזוי בעצם א נבילה ווייסט דאך יעדער איז מטמא א נבילה איז אן אב הטומאה איז דאס איז לגבי די חלקים וואס מען קען עסן איז דאס טאקע קלאר אז ס'איז מטמא די פלייש למשל פון א נבילה איז מטמא וואס איז אבער מיט די חלקים וואס מען קען נישט עסן די ביינער די אור די לעדער די קרניים די הערנער איז די חלקים איז קלאר אז ס'איז נישט מטמא טומאת נבילה מען לערנט עס ארויס אין חולין וואס איז לגבי די בלוט לגבי די בלוט איז דא א מחלוקת צו בלוט איז מטמא אזוי ווי פלייש צו בלוט איז נישט מטמא אזוי ווי פלייש, איז דא געווען טאקע א מעשה אין שטוב פון רבי אז א פרדה איז דארט געשטארבן, און די חכמים האבן דארט מטהר געווען אז די בלוט איז נישט מטמא אלץ נבילה, נו וואס דען? ושאל ר' אלעזר את ר' סימון עד כמה, ר' אלעזר האט געפרעגט ר' סימון וואס איז געווען דארט, צי פשט אז מען האט מטהר געווען די בלוט ווייל מען האט טאקע געהאלטן אז בלוט פון נבילה איז נישט מטמא, אז ס'איז אלעמאל טהור, אדער אפשר ניין, קען זיין פונקט דארט איז געווען גאר ווייניג בלוט, ס'איז געווען ווייניגער ווי א שיעור, ווייניגער ווי א רביעית. פאר דעם האט מען דארט מטהר געווען, אבער אוודאי האלט מען בדרך כלל אז בלוט איז יא מטמא. ולא אשגח ביה, על כל פנים ר' אלעזר פרעגט ר' סימון וואס איז דארט געווען, און ער ענטפערט אים נישט. ושאל ר' יהושע בן לוי איז ער געגאנגען פרעגן ר' יהושע בן לוי אליין, ואמר ליה, האט אים ר' יהושע בן לוי געענטפערט, עד רביעית טהור, יותר מרביעית טמא. ס'הייסט אז די סיבה וואס מ'האט דארט מטהר געווען איז טאקע ווייל ס'איז געווען ווייניגער ווי א רביעית. ווען ס'וואלט ווען געווען מער ווי א רביעית וואלט מען אוודאי מטמא געווען די בלוט. זאגט די גמרא, ובאיש לר' אלעזר על דלא אחזר ליה ר' סימון שמועתא, ס'האט געבאדערט פאר ר' אלעזר אז ר' סימון האט אים נישט געענטפערט, און ער האט געדארפט גיין פרעגן רבי יהושע בן לוי, על כל פנים, זאגט ער זאגט די גמרא ווייטער, רב ביבי הוה יתיב מתני הדין עובדא, רב ביבי איז געזעצן און נאכגעזאגט די מעשה אז די פרדה פון רבי איז געשטארבן און מען האט מטהר געווען דארט די בלוט, אמר ליה רבי יצחק בר ביסנא, האט רבי יצחק בר ביסנא אים געזאגט וואס איז טאקע פשט, די זעלבע קשיא פרעגט ער אים, פארוואס האט מען מטהר געווען דארט די בלוט, צי פשט מען האט מטהר געווען די בלוט ווייל באמת בלוט איז טהור, אדער אפשר ניין ווייל דארט איז געווען גאר ווייניג בלוט, עד רביעית טהור יותר מכאן טמא, איז ער נישט נאר האט נישט געענטפערט רב ביבי נישט נאר האט נישט געענטפערט נאר ובעט ביה האט אים געגעבן א שטויס, אמר ליה רב זריקא, האט רב זריקא געזאגט צו רב ביבי בגין דשאל לך את בעיט ביה, ווייל ער האט דיך געפרעגט א שאלה האסט אים געשטויסן וואס האסטו אים געשטויסן? אמר ליה האט רב ביבי געזאגט ניין נאר בגין דלא הות דעתי בי בעיטנא ביה, היות מיין דעת איז נישט געווען מיושב ביי מיר פאר דעם איך האב אים געשטויסן נישט זיין שולד מיין קאפ איז נישט געווען אויפן פלאץ, דאמר רב חנן, און ער זאגט נאך פארוואס אויך ווייל ר' חנן האט געזאגט שטייט אין פסוק ביי די תוכחה והוי חייכו תליום לך מנגד וואס מיינט דער פסוק זה שלוקח חיטים לשנה ס'טייטש איינער וואס האט א פעלד וואס וואקסט דארט יעדע יאר תבואה ער איז רואיג ער זארגט זיך נישט ס'וועט זיין נעקסטע יאר ווייל ער ווייסט ס'וועט וואקסן אבער איינער וואס דארף יעדע יאר צוקומען צו א צווייטן זאל אים פארקויפן איז אזא מענטש איז חייך תלואים לך מנגד ער דער לעבן הענגט אים יעדע יאר דארף ער זיך צוקומען צו א צווייטן ער ווייסט נישט צו מ'וועט פארקויפן ער ווייסט נישט צו ער וועט טרעפן ער ווייסט נישט צו ער וועט האבן געלט, דאס איז די קללה פונעם פסוק. שטייט דארט ווייטער אין פסוק ופחדת לילה ויומם, וואס דאס איז נאך א גרעסערע דרגה, דאס איז הלוקח מן הסידקי, דאס איז איינער וואס נישט ער קויפט איינמאל א יאר תבואה, נאר ער האט אפילו געלט אויף דעם אויך נישט, ער דארף קויפן יעדע פאר מאל א יאר דארף ער גיין קויפן תבואה, דאס איז נאך א גרעסערע קללה ווייל ער איז קיינמאל נישט פארזיכערט. ווייטער שטייט אין פסוק ולא תאמין בחייך, זה הלוקח מן הפלטר, דאס איז איינער וואס דארף ממש יעדן טאג צוקומען צום בעקער, ווייל ער האט אפילו נישט אויף צומארגנס האט ער נישט געלט, און ממילא זאגט רב ביבי ואנא סמיכנא אפלטר, איך בין אזא סארט איד וואס דארף צוקומען צום בעקער יעדן טאג, איך ווייס נישט מארגן וועט זיין, ממילא פארדעם די קאפ איז נישט געווען אויפן פלאץ פארדעם איך האב נישט געענטפערט ווי ס'דארף צו זיין. על כל פנים זאגט די גמרא מאי כדון, וואס איז טאקע די נושא וואס טאקע די תשובה, וואס טוט זיך לגבי בלוט, איז בלוט מטמא, און די סיבה וואס מ'האט דארט מטהר געווען איז ווייל ס'איז ווייניגער ווי א רביעית, אדער אפשר ניין בלוט איז אוודאי אלעמאל טהור, זאגט די גמרא העיד רבי יהושע בן פתורא, די גמרא ברענגט א משנה אין עדיות אז רבי יהושע בן פתורא האט עדות געזאגט על דם נבילה שהוא טהור אז בלוט פון א נבילה אז ס'איז טאקע טהור במהותו נישט קיין חילוק ווי גרויס ס'איז ווי קליין ס'איז מער ווי א רביעית ווייניגער ווי א רביעית בלוט פון א נבילה איז אלעמאל טהור זאגט אבער די גמרא וואס איז די ראיה מאי טהור טהור מלהכשיר אבל לטמאות מטמא קען זיין דאס ער זאגט דארט אז ס'איז טהור איז רק אז ס'איז טהור אז ס'איז נישט מכשיר אז אונז ווייסן מיר די ז' משקאות זענען מכשיר לקבל טומאה איז דא זיבן סארט משקאות וואס אז ס'רירט צו א מאכל ווערט דער מאכל מכשיר לקבל טומאה, און ווייס מען אז טאקע בלוט איז איינס פון זיי, אבער נאר בלוט נאר דם שחיטה נישט דם נבילה, אזוי זאגט ר' יהושע בן פתורה, אבער ווער זאגט אוודאי איז בלוט פון א נבילה טמא, און במילא פון די משנה נישט קיין ראיה, זאגט אבער די גמרא וואס ווילסטו מיר זאגן אז בלוט פון א נבילה איז בעצם טמא נאר ס'איז נישט מכשיר, דאס מיינט ר' יהושע בן פתורה צו זאגן קען נישט זיין פארוואס ווייל תמן תנינן, מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט מכשירין, דם השרץ כבשרו, אז די בלוט פון א שרץ איז אזוי ווי די פלייש, אז וואס? אז מטמא ואינו מכשיר, אז ס'איז מטמא אבער ס'איז נישט מכשיר, וואס טייטש? די בלוט אליין איז טמא אזוי ווי די שרץ, א שרץ איז דאך טמא, די בלוט פון א שרץ איז אויך טמא, אבער מכשיר עפעס אנדערש לקבל טומאה, אז ס'וועט צורירן א מאכל, וועט עס נישט מכשיר זיין לקבל טומאה. על כל פנים זאגט דא די משנה די משנה פירט דארט אויס ואין לנו כיוצא בו, דאס איז די איינציגסטע זאך אויף די וועלט, אזוי משמע דא אין די משנה. דאס איז די איינציגסטע זאך אויף דער וועלט וואס איז אזוי. ס'טייטש יעדע אנדערע זאך איז אדער ס'איז מטמא און ס'איז מכשיר, ס'טייטש אדער ס'איז א משקה וואס איז מטמא און מכשיר, אדער ס'איז נישט מטמא ס'איז נישט מכשיר. נישט דא אזא זאך אז א משקה זאל מטמא זיין און נישט מכשיר זיין. חוץ דא, דאס איז איין פלאץ וואס מ'זעט יא אזא מושג. ממילא זאגט די גמרא ווייטער, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די משנה פון ר' יהושע בן פתורה, וואס ער זאגט אז א דם נבילה שהיא טהור, מיינט נישט באמת טהור, נאר ס'מיינט טהור מלהכשיר, ס'קען נישט זיין אזא זאך, ווייל די איינציגסטע פלאץ וואס מען טרעפט אז א זאך איז טמא און ס'איז נישט מכשיר, איז ביי א דם פון א שרץ, זאגט די גמרא ניין האסט נישט גוט פארשטאנען די משנה מכשירין, דאס וואס שטייט דא מכשירין אז דם השרץ כבשרו מטמא ואינו מכשיר ואין לנו כיוצא בו, מיינט צו זאגן כשיעור טומאתו, אבל דמו מטמא כבשרו, וואס טייטש אזוי? אוודאי קען זיין, אזוי ווי מ'האט געזאגט טאקע, אז ביי נבילה איז אוודאי נבילה, די דם פון נבילה איז יא מטמא, דאס ר' יהושע בן פתורה זאגט דם נבילה שהיא טהור, מיינט ער נישט צו זאגן אז בעצם ס'איז טהור, ער מיינט סך הכל צו זאגן ס'איז נישט מכשיר. אה, אז וויאזוי קען זיין אזא זאך, אונז זעמיר דאך אין מכשירין אז דם השרץ כבשרו מטמא ואינו מכשיר, ואין לנו כיוצא בו דאס איז די איינציגסטע זאך וואס איז מטמא און ס'איז נישט מכשיר, אויף דעם זאגט די גמרא ניין נישט דאס מיינט אין לנו כיוצא בו, אין לנו כיוצא בו מיינט אז דא ביי די ענין פון דם פון שרצים איז דא א חידוש וואס איז נישט דא ביי דם פון נבילה, וואס דאס איז טאקע אין לנו כיוצא בו, אז די שיעור פון א שרץ, א שרץ איז מטמא בכעדשה, די בלוט פון א שרץ איז אויך מטמא בכעדשה, מה שאין כן ביי נבילה האבן מיר דאך געזען ביי נבילה איז אנדערש, ביי נבילה איז די נבילה אליין מטמא בכזית, מה שאין כן בלוט פון נבילה איז מטמא ברביעית, מ'האט טאקע געזען אז די רביעית ווען עס ווערט אויסגעטריקנט א כזית, אבער דאס איז אנדערש די נבילה ווי די שרץ און דאס מיינט די משנה ואין לנו כיוצא בו, על כל פנים פירט די גמרא אויס, אמר ר' יוסי זאגט ר' יוסי, פליגי בה, תרין אמוראים, ס'דא בעצם א מחלוקת אמוראים צו בלוט פון נבילה איז טאקע מטמא צו נישט, חד אמר טמא, איין אמורא זאגט אז ס'איז טאקע טמא, וחד אמר טהור, און די אנדערע אמורא זאגט, טהור, מאן דאמר טמא, כרב יהודה, די אמורא וואס האלט אז טמא איז ווייל ער האלט כשיטת רב יהודה, וואס רב יהודה אין עדיות איז דא א רב יהודה וואס זאגט קלאר אז בית הלל זאגן אז בלוט איז טמא, און טאקע די אמורא וואס האלט אזוי האלט ווי די תנא רב יהודה וואס רב יהודה האלט אויך אזוי. ומאן דאמר טהור, און די אמורא וואס האלט אז בלוט פון א נבילה איז טהור, האלט כרב שיע בן פתורא, און דא ציט די גמרא צוריק ס'טייטש ר' יוסי האלט נישט פון די גאנצע פשעטל וואס מ'האט דא געזאגט אז ר' שיע בן פתורא וואס זאגט דם נבילה שהוא טהור מיינט טהור מלהכשיר, ניין, ער לערנט טרוקן אז העיד ר' שיע בן פתורא על דם נבילה שהוא טהור, אז בלוט פון א נבילה איז טהור, און אזוי האלט טאקע איז דא אנדערע אמוראים וואס האלטן טאקע ווי ר' שיע בן פתורא אז בלוט פון א נבילה איז טהור, זאגט די גמרא, אמר ליה רב אבדימי דמן נחותה, האט רב אבדימי דמן נחותה געזאגט צו רבי יוסי, ויאות, ס'טייטש האסט גוט געזאגט האסט גלייך געזאגט, מיט די וואס דו האסט געזאגט אז רבי יהודה האלט אז בלוט פון א נבילה איז טמא, פארוואס? ווייל דרבי יהודה מוריינא דבי נשיאה הוה, רבי יהודה איז געווען דער מורה הוראה ביים שטוב פון נשיא ביים שטוב פון רבי'ן, און אזוי ווי מ'האט פריערט געזען אז ביים שטוב פון רבי'ן איז דאך געשטארבן דארט א פרדה, און מ'האט מטהר געווען די בלוט וואס איז געווען ווייניגער ווי א רביעית, העט עס ווען געווען מער ווי א רביעית וואלט מען עס מטמא געווען, ווער איז דער פוסק וואס האלט אזוי אז בלוט מער ווי א רביעית פון א נבילה איז טמא? דאס איז רבי יהודה אזוי ווי רבי יוסי האט יעצט מדייק געווען אז רבי יהודה האלט אזוי איז רבי יהודה טאקע געווען דער פוסק ביים שטוב פון רבי'ן ממילא זאגט אים רב אבדימי דמן נחותה אז האסט שיין מדייק געווען האסט פיין מדייק געווען דא בשיטת רבי יהודה זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה שמא יעני ויאמרו אז מען האט נישט אריינגעלאזט דעם מענטש דארט אין לשכה דארט מיט מיט קנייטשן אין די בגדים פארוואס טאמער מענטשן וועלן אים חושד זיין אז ער האט גע'גנב'עט אדער טאמער ט'ארעם ווערן טאמער ט'רייך ווערן, זאגט די גמרא, תני רבי ישמעאל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, קווץ לא יתרום מפני החשד, איינער מיט לאנגע האר טאר אויך נישט מתרום זיין, תורם זיין, די לשכה אלץ א חשד אז ער האט באהאלטן געלט אין דעם האר, תני מ'האמיר געלערנט אין א אנדערע ברייתא, הגזברין היו מפספסין בקילקין, די גזברין האבן שפעטער ווען דער מענטש וואס האט מתרום געווען די לשכה איז ארויסגעקומען, האט מען צענומען זיין קליידער זיין בגדים טאמער ס'געווען געמאכט פון וואל האט מען צוזאם גענומען אזוי צו אויסגעשלעפט די פעדער מ'זעהן צו ס'ליגט דארט באהאלטן געלט צו נישט תני מ'האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא מדברין היו עמו משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא יוצא אז מ'האט אגאנצע צייט גערעדט מיט אים און גערעדט מיט אים ער זאל אגאנצע צייט רעדן זאל נישט זיין קיין חשד אפילו אז ער רוקט אריין געלט אין מויל זאגט די גמרא איי וימלא פומיה מוי קען מען דאך האבן א אנדערע פאטענט פאר ער גייט אריין אינעווייניג זאל מען אנפילן זיין מויל מיט וואסער און שפעטער האט ער ארויסגענומען צו מאכן אויסשפייען די וואסער מ'זעהט אז די וואסער געווען דארט אגאנצע צייט האט ער נישט געקענט אריינרוקן געלט אין מויל אמר רב תנחומא ענטפערט רב תנחומא האט מען דאס נישט געקענט טון פארוואס מפני הברכה ער האט געדארפט מאכן א ברכה פאר ער האט מתרים געווען דארט אשר קידשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה און ממילא די וואסער פאטענט איז נישט קיין פאטענט זאגט די גמרא ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן זאגט אז בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום אז סיי אין תורה סיי אין נביאים סיי אין כתובים איז דא א מקור אז א מענטש דארף אויפפאסן אזוי ווי א מענטש דארף זיך אויפפאסן פון הימל דארף ער אויך אויפפאסן צווישן די בריות מענטשן זאלן אים נישט חושד זיין בתורה מנין, דכתיב וואס שטייט אין פסוק והייתם נקיים מהשם ומישראל אז מען דארף זיין ריין פון ביידע וואס טייטש סיי פון באשעפער א מענטש דארף זיין ריין מיטן באשעפער און אויך אז מען זאל אים נישט חושד זיין בנביאים מנין ווי איז דא א מקור אין נביאים דכתיב שטייט אין פסוק קל אלוקים און די פסוק דארט ווייטער וישראל הוא ידע אז מען דארף זיין ריין מיט ביידע. בכתובים מנין, ווי דער מקור פון כתובים, דכתיב שטייט אין פסוק אין משלי, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, וואס ווייטער זעהן מיר אז ס'ווערט דערמאנט סיי אלקים און סיי ואדם, זאגט די גמרא גמליאל זוגא שאל לר' יוסי בר רבי בון איזהו המחובר שבכולם, פון די אלע פסוקים וועלכע איז די בעסטע פסוק, וואס איז די קלארסטע פסוק וואס דארט זעהט מען קלאר אז א מענטש דארף זיין ריין מיט ביידע א מענטש דארף זיכער מאכן און אויפפאסן אז מ'זאל אים נישט חושד זיין בעיני הבריות, אמר ליה. האט ער אים געענטפערט טאקע פון דעם פסוק והייתם נקיים מה' ומישראל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הלכה ג', של בית רבן גמליאל היה נכנס, די משפחה פון רבן גמליאל, די שטוב דארט פון רבן גמליאל, פלעגן אריין גיין אינעם לשכה בשעת וואס מען האט מתרים געווען די לשכה האט מען שוין געזען, ושקלו בין אצבעותיו, און זיי פלעגן האלטן די שקל צווישן די פינגערס, איז זרקו לפני התורם והתורם מתכוין ודוחפו לתוך הקופה, און זיי האבן זעכער געמאכט אז די שקל וואס זיי זענען וואס זיי געבן דארט זאל נישט סתם אריין פאלן דארט אינעם לשכה, און פאלן אין די זייט, נאר זיי האבן אויפגעפאסט אז דער שקל זאל אריינגיין אין די חלק וואס מען איז מתרים פונעם לשכה, דער מענטש וואס האט טאקע מתרים געווען די לשכה האט זעכער געמאכט אז זייער שקל גייט אריין. זאגט יעצט די משנה, די סדר הדברים וואס דארט איז געווען, זאגט די משנה, אין התורם תורם עד שהוא אומר להם אתרום, וואס טייטש דער תורם, דער מענטש וואס מען האט געשיקט האט, מתרים זיין די לשכה, האט געפרעגט קודם פון די גזברים פאר ער האט געטון די תרומה, האט ער געזאגט אתרום זאל איך עס טון? והן אמרו לו און זיי ענטפערן אים תרום, און אזוי דריי מאל אהין און צוריק, ער האט געזאגט אתרום, זיי האבן געזאגט תרום, תרום, שלש פעמים, און נאר נאך די דריטע מאל האט ער תורם געווען, ווייטער, תרם את הראשונה, עד די ערשטע מאל, מען האט דאך געזען אז עס איז געווען דריי מאל א יאר וואס מען האט מתרים געווען די לשכה, איז נאך די ערשטע מאל תרם את הראשונה, וחיפה בקטבלאות, וואס טייטש נאכדעם וואס מען האט מתרים געווען די לשכה, האט מען גענומען אזעלכע שטיקער לעדער, און צוגעדעקט די רעשט פון אלע מטבעות טייטש די גאנצע מטבעות אלעס איז איבער געבליבן דארט אינעם לשכה נאך וואס מ'האט אנגעפילט די דריי פושקעס האט מען אלעס צוגעדעקט מיט לעדער פארוואס ווייל מ'האט געוואלט ס'איז דאך אריין געקומען א גאנצע צייט נייע געלט וואס טייטש פון ווייטער און ווייטערע מדינות איז אריין געקומען נייע געלט מ'האט נישט געוואלט די נייע געלט זאל זיך אויסמישן מיט די אלטע געלט ווייל די אלטע געלט האט מען שוין תורם געווען איז די געלט וואס בלייבט איבער נאכדעם וואס מ'איז תורם הייסט שיירי הלשכה, שיירי הלשכה גייט מער נישט צו קרבנות, און ממילא וויל מען נישט די שיירי הלשכה זאל זיך אויסמישן מיט נייע געלט, פארדעם דעקט מען אלעס צו מיט לעדער נאכדעם וואס מ'איז תורם, און אזוי די נייע געלט וואס קומט אריין, איז די נעקסטע מאל וואס מ'וועט תורם זיין וועט טאקע נאר זיין פון נייע געלט, און די זעלבע זאך, השניה, ס'טייטש די צווייטע מאל האט מען אויך תורם געווען, מ'האט געענדיגט תורם זיין די צווייטע מאל, איז ווייטער, וחיפה בקטבלאות האט מען עס צוגעדעקט מיט לעדער. השלישית, די דריטע מאל וואס מ'האט תורם געווען לא היה מחפה, דא האט מען שוין נישט צוגעדעקט נאכאמאל, פארוואס עס האט נישט אויסגעפעלט צוצודעקן, ווייל ס'איז נישט געווען נאך א תרומה נאכדעם און במילא האט מען נישט געדארפט צודעקן א דריטע מאל. זאגט טאקע די משנה ולמה היה מחפה, פארוואס האט מען צוגעדעקט די געלט יעדע מאל נאך די ערשטע מאל נאך די צווייטע מאל, שמא ישכח ויתרום מן הדבר התרום, כדי מען זאל נישט נעמען און תורם זיין פון עפעס מען האט שוין תורם געווען, ס'טייטש פארוואס האט מען נישט אוועקגעלייגט די געלט נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט תורם זיין אין איין זייט און שפעטער געלייגט די נייע געלט אין א צווייטע זייט, מען האט נישט געוואלט, מען האט געוואלט זיין א קלארע סימן, פארדעם האט מען עס צוגעדעקט מיט לעדער. זאגט אונז די משנה, תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשניה לשם כרכים המוקפין לה, והשלישית לשם בבל ולשם מדי, ולשם מדינות הרחוקות. וואס טייטש ווייטער, אוודאי בעצם, יעדע מאל וואס מען האט מתרים געווען די לשכה אפילו די ערשטע מאל, האט מען אינזינען געהאט אלע אידן גאנץ כלל ישראל, אפילו די וואס האט נאכנישט געשיקט די געלט די וואס גייט שיקן די געלט, אבער ווי נישט ווי בפועל די געלט וואס איז געווען דארט ביים ערשטן תרומה, איז בדרך כלל געווען פון די אידן פון ארץ ישראל. און פון די צווייטע תרומה איז פון די לענדער ארום ארץ ישראל, ביי די דריטע תרומה איז שוין אנגעקומען געלטער ממש פון בבל פון מדי פון ווייטע מדינות, און ממילא לכבודם האט מען אויסגערופן זייער נאמען אז מ'איז תורם לכבודם, אבער אוודאי נאכאמאל ביי יעדע תרומה האט מען אינזינען געהאט גאנץ כלל ישראל. זאגט אונז הייליגע גמרא מ'האבן געזען די משנה של בית רבן גמליאל אז זיי פלעגן אריינגיין אינעם לשכה און זיי האבן אויפגעפאסט אז זייער געלט זאל אריינגיין דארט אין די חלק וואס מ'נעמט אין די חלק אין די תרומת הלשכה זאל נישט בלייבן אין די שיריים, פרעגט אבער די גמרא וואס האט עס אויסגעפעלט אילו היו שני כריים ותרם מאחד מהן על חברו, שמא לא פטר חברו, ס'טייטש אז א מענטש האט צוויי כריים, צוויי צוויי הויפענעס פון פירות, און ער נעמט תרומה פון איינס, אוודאי איז עס חל אויף די אנדערע אויך, און ממילא די זעלבע זאך, גאנץ כלל ישראל שיקט די געלט אריין דארט אין לשכה, איז אוודאי נאר א חלק העט אנקומען צו די תרומות הלשכה, אבער מען האט דאך אינזינען יעדעם, און וואס האט די בית רבן גמליאל געדארפט אויפפאסן אז זייער געלט זאל טאקע אריינגיין אינעם תרומה, זאגט די גמרא טאקע אז ס'האט נישט אויסגעפעלט, נאר הנחת רוח היא להם, ס'איז געווען א שפעציעלע נחת רוח פאר זיי, שלא יהא קרבן מתקרב, אלא משלהן תחילה זיין א זכיה פאר זיי, זייער געלט זאל יא אנקומען אהין אפילו טאקע ס'האט נישט אויסגעפעלט. זאגט אונז די גמרא ווייטער תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שמט את הקטבליאות נעשו כולן שיריים וואס טייטש טאמער די לעדער וואס מ'האט גענוצט דארט צוצודעקן איז ארויסגעשלעפט געווארן אזוי בטעות איז אוועקגעשלעפט געווארן און די גאנצע געלט האט זיך אויסגעמישט דעמאלטס איז ממילא ווערט די גאנצע געלט וואס איז דארט אינעם לשכה יעצט שיריים מען קען שוין נישט מתרים זיין פון דעם, מתרים זיין קען מען נאר טאמער ס'דא דא נייע געלטער, טאמער אלעס איז אויסגעמישט קען מען טאקע מער נישט מתרים זיין אלעס האט א דין פון שיריים, זאגט די גמרא תנא, מ'האט מיר געלערנט די אנדערע ברייתא, שלישית, די דריטע שיפט, די דריטע געלט וואס איז אנגעקומען וואס אז מ'האט דאך געזען ס'איז דאך אנגעקומען אויף דריי מאל, די ערשטע מאל, די צווייטע מאל, די דריטע מאל, און פון יעדע מאל האט מען געמאכט א תרומה, מ'האט אראפגענומען פון אלע דריי מאל, די דריטע מאל האט מען געזען ס'איז געקומען פון די גאר ווייטע מדינות, איז די דריטע מאל, זאגט די ברייתא, היא היתה עשירה שבכולן, שהיו בה איסטראות של זהב ודרכונות של זהב, ס'טייטש אזוי ווי אונז האבן שוין געזען אין דף ה', אז די ווייטע מדינות האבן געוואלט שיקן די שקלים ס'האט געוואויגן גאר אסאך האבן עס אויפגעטוישט אויף גאלדענע מטבעות וואס דאס וועגט ווייניגער, און ממילא טאקע די דריטע משלחת איז אנגעקומען די געלטער פון די ווייטע מדינות, ס'זענען טאקע געווען דארט אסאך גאלד אריינגעמישט, ס'איז געווען גאר שיינע מטבעות, ממילא דאס איז טאקע אויסגעזען די רייכסטע פון אלע. זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תרם את הראשונה לשם ארץ ישראל, ולשם כל ישראל, דא זאגט די ברייתא קלאר, אז מען האט טאקע געטון לשם ארץ ישראל אבער אויך לשם כל ישראל, שני', די צווייטע מאל וואס מען האט תורם געווען איז געווען לשם כרכים המוקפין און לשם כל ישראל, לשם די אלע מדינות ארום ארץ ישראל און פאר גאנץ כלל ישראל, והשלישית לשם בבל און מדי, לשם מדינות רחוקות און לשם כל ישראל, ווייטער מען האט אינזינען געהאט גאנץ כלל ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נטל מן הראשונה, אז ווען מען האט גענומען געלט האט מען דאך געזען מען האט זיך אראפגענומען אין דריי פושקעס וואס אין יעדע פושקע איז געווען דריי סאה, איז מען האט גענומען קודם כל פון די ערשטע פושקע, אף על פי שיש בראשונה נוטל מן השניה. יעצט אפילו עס איז איבערגעבליבן נאך געלט אין די ערשטע פושקע, מען האט נישט געווארט ביז די ערשטע פושקע ווערט ליידיג צו גיין צום צווייטן, נאר מען האט גענומען קודם פון די ערשטע נאכדעם איז מען געגאנגען גראד צום צווייטן וואס איז נאך איבערגעבליבן געלט אין דעם ערשטן, נטל מן השניה, אף פי שיש בשניה נוטל מן השלישית. ס'טייטש מען נעמט פונעם צווייטן און גראד גייט מען צום דריטן, מען האט נישט געווארט די ערשטע צוויי זאלן זיך אויסליידיגן פאר מען גייט צום דריטן, מ'האט אויפגעפאסט טאקע צו נעמען פון אלע דריי קופות, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזען, מ'לערנט ארויס פון נחמיה, פון די נביא נחמיה, אז מ'דארף טאקע האבן די דריי קופות, און מילא מ'דארף האבן דריי קופות דארף מען נוצן די געלט פון די דריי קופות, און אז טאמער מ'וועט נאר נוצן די געלט פון די ערשטע קופה קען זיין מ'וועט נישט דארפן צוקומען בכלל צו די אנדערע צוויי, מ'האט געוואלט נוצן פון אלע דריי, פארדעם האט מען נישט געווארט ביז ס'ליידיגט זיך אויס די ערשטע, נאר מ'איז גראד געגאנגען צום צווייטן און פון צווייטן צום דריטן. זאגט ער שלמה שלישית, ווען די דריטע האט זיך געענדיגט, דעמאלטס חוזר לשניה גייט מען טאקע צוריק צום צווייטן, און שלמה שניה ווען מען ענדיגט די צווייטע חוזר לראשונה גייט מען צוריק צום ערשטן, שלמו שלשתן ווען אלע דריי קופות זענען אויסגעליידיגט געווארן, דעמאלטס חוזר ושוקל דארף מען צוריק אריינגיין דארט אינעם לשכה און נעמען נייע געלטער, נישט פון קיין שריים אזוי ווי מען האט געזען, נאר וואס דען מען דארף נעמען נייע געלטער וואס מען האט נאכנישט תורם געווען, ר' מאיר אומר, ר' מאיר קריגט זיך, ר' מאיר זאגט חוזר לשריים, ס'איז נישט קיין פראבלעם, טאמער ס'איז אויסגעגאנגען די געלט קען מען צוריקגיין צו די שריים נעמען אויך פון די שריים'דיגע געלטער, פארוואס? שהיה ר' מאיר אומר, ווייל ר' מאיר לשיטתו האלט מועלים בשריים שמא יצטרכו להם בסוף, ר' מאיר האלט אז די שריים בלייבן בקדושתן, ס'בלייבט נאך אלץ הקדש, ס'בלייבט מיט די זעלבע קדושה, מ'קען עס נוצן אויף צו קויפן קרבנות, און טאקע פארדעם איז מען מועל בהקדש אין די שריים, פארוואס ווייל טאקע על דעת דעם, ס'האט זיך טאקע געקענט מאכן אז מ'זאל דארפן נאך געלט, און מילא פארדעם איז עס געבליבן בקדושתן, מ'האט געקענט מועל בהקדש זיין, אפילו טאקע ס'איז שריים. זאגט יעצט די גמרא, אגב דעם וואס מ'האט געזען אז והייתם נקיים מה' ומישראל א מענטש דארף זיין ריין כלפי די באשעפער און אויך כלפי אנדערע, און מ'האמיר געזען אז רבן גמליאל, דער בית רבן גמליאל איז געווען שטארק זהר און אויפגעפאסט אז זייער געלט זאל אנקומען דארט צו די קאסע פון דעם תורם, זאגט יעצט די גמרא, אגב די חשיבות פון די מידות פון נקיות, פון זריזות, זאגט די גמרא וכן היה ר פנחס בן יאיר אומר, וואס די גמרא ווערט דערמאנט אין אפאר פלעצער, און גאנץ ספר מסילת ישרים איז דאך געבויט אויף די ר פנחס בן יאיר, האט ער געזאגט אזוי זריזות מביאה לידי נקיות, א מענטש וואס איז זריז צו מקיים זיין מצוות, ברענגט עס צו צו נקיות, צו נקיות מיינט פון עבירות, צו ריינקייט פון עבירות, נקיות מביאה לידי טהרה, א מענטש וואס איז ריין פון עבירות ברענגט עס א מענטש צו טהרה, טהרה איז א גרעסערע בחינה, וואס נאכדעם וואס א מענטש'ס גוף איז ריין קען טהרה, די נשמה הייבט אויך אן ריין צו ווערן, טהרה מביאה לידי קדושה, וואס דאס ברענגט צו נאך א גרעסערע דרגה, צו א דרגה פון קדושה, וואס קדושה דאס איז לפנים משורת הדין, קדושה מביא לידי ענווה, ברענגט א מענטש ענווה, ענווה מביא לידי יראת חטא, ברענגט א מענטש יראת חטא ווייל ער איז מכיר ווי קליין ער איז און ווי גרויס דער באשעפער איז, יראת חטא מביא לידי חסידות, חסידות מביא לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביא לידי תחיית המתים, תחיית המתים מביא לידי אליהו הנביא זכור לטוב. וואס דאס גייט אוודאי ארויף אויף די תחיית המתים, די לעצטע תחיית המתים ווען משיח העט קומען, וואס דאס קומט דורך אליהו הנביא. זאגט די גמרא, א מקור אויף די אלע זאכן זאגט ר' פנחס בן יאיר, זריזות מביא לידי נקיות דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק וכלה מכפר, וואס וכלה איז אן ענין פון זריזות, אז ער העט מיט ענדיגן, מכפר איז א ענין פון נקיות, נקיות פון עבירות, כפרה, נקיות מביא לידי טהרה דכתיב,

קומט מען צו צו את דכא ושפל רוח א מענטש קומט צו צו ענווה ענווה מביא לידי יראת חטא דכתיב עקב ענווה יראת השם שטייט קלאר אין פסוק יראת חטא מביא לידי חסידות דכתיב וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וואס זעהן מיר אז חסד חסד איז ענין פון חסידות על יראיו דאס איז א יראת חטא זעהן מיר יראת חטא מביא לידי חסידות חסידות מביא לידי רוח הקודש דכתיב אז דברת בחזון לחסידיך זעהן מיר די ענין פון רוח הקודש פון נבואה אויף חסידות, רוח הקודש מביא לידי תחיית המתים דכתיב ונתתי רוחי בכם וחייתם, ווייטער תחיית המתים מביא לידי אליהו זכור לטוב דכתיב הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום הגדול והנורא וואס דאס איז תחיית המתים, זאגט די גמרא תנא בשם ר' מאיר, האט מען געלערנט בשם ר' מאיר, כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון קודש ואוכל פירותיו בטהרה, איינער וואס וואוינט אין ארץ ישראל און רעדט לשון קודש און עסט פירות ארץ ישראל בטהרה און אויכעט וקורא קריאת שמע בבוקר ובערב און ער ליינט קריאת שמע אינדערפרי און ביינאכט יהא מבושר שבן עולם הבא הוא זאל ער וויסן אז ער איז א בן עולם הבא ווי דער תקלין חדתין איז מסביר ווייל דער מענטש קען צוקומען צום תיקון השלם מיט דעם וואס ער טוט די אלע זאכן ווייל ער איז מתקן מיט דעם סיי די גוף סיי די נפש רוח און נשמה די גוף איז ער מתקן מיט דעם וואס ער וואוינט אין ארץ ישראל די גוף איז דאך צאמגעשטעלט א גוף איז געמאכט פון ערד און אז מען וואוינט אין ארץ ישראל איז ארץ ישראל דאך אויך א ערד און ממילא דאס איז מתקן דאס און אז מען רעדט לשון קודש דאס איז מתקן די רוח, מען עסט די פירות איז מתקן די נפש די נפש הבהמי, און אז מען ליינט קריאת שמע און מען לערנט תורה וואס מיט דעם איז מען מתקן די נשמה קומט מען צו צום גאנצן תיקון און מען ווערט א בן עולם הבא. הדרן לך בשלושה פרקים הדרן לך בשלושה פרקים הדרן לך בשלושה פרקים.